אורייתא! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף ה' עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האט מען געלערנט אין די גמרא פריער אז ס'איז דא א מחלוקת צווישן רבי מאיר מיט רבי יהודה ווען הייבט זיך אן דעם איסור פון אכילת חמץ. ר' מאיר האט געהאלטן אז די גאנצע פיפטע שעה מעג א מענטש נאך עסן חמץ, נאר קומט אריין די זעקסטע שעה יעצט הייבט זיך אן די איסור מן התורה צו גיין עסן חמץ, מה שאין כן רבי יהודה האט געזאגט ניין מען דארף אביסל צולייגן, און ממילא זאגט ער ביז מיט די פערדע שעה דעמאלטס מעג איך נאך עסן חמץ, אבער די פיפטע שעה וויבאלד א מענטש קען צוקומען צו מאכן א טעות ער ווייסט דאך נישט ווען די זעקסטע שעה הייבט זיך אן, און ממילא די גאנצע פיפטע שעה איז דא א פראבלעם און ממילא תולין, פשט איז טוסט עס נישט עסן, אבער עס איז נאכנישט די צייט פון ביעור, דארפסט נאכנישט גיין פארברענען, קענסט עס נוצן, הייסט קענסט נאך אלץ הנאה האבן, קענסט עס פארברענען, הייסט זיך אויפווארמען דערמיט, קענסט געבן פאר דיינע בהמות, הייסט דו מעגסט נאך אלץ האבן הנאה פון דעם חמץ. קומט אבער די זעקסטע שעה, יעצט הייבט זיך אן דעם איסור, און ממילא יעצט איז די צייט צו גיין פארברענען. האט די גמרא געפרעגט, פון ווי ווייס איך אז לאמיר לערנען די לשון פון די גמרא, דכולי עלמא מיהא חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן, די גמרא פרעגט, פון ווי ווייס איך אבער אז משש שעות ולמעלה, זאגסטו דעמאלטס לכולי עלמא איז דא א איסור און מדאורייתא טאר איך נישט גיין עסן משש שעות ולמעלה, קען איך נישט גיין עסן חמץ. אויף דעם פרעגט די גמרא, ווי זע איך אזא זאך אז מדאורייתא איז דא א איסור צו עסן חמץ? איז לאמיר נעמען דף ד' עמוד ב' די לעצטע פאר שורות וואס בעצם מ'האט שוין אנגערירט אויפן פריערדיגן שיעור מ'גייט עס יעצט קלאר לערנען. זאגט די גמרא אמר אביי זאגט אביי כדי דיר צו זאגן פון ווי ווייסטו מן התורה אז משעה שישית איז דא א איסור צו עסן חמץ זאגט ער אזוי תרי קראי כתיבי ס'דא צוויי פסוקים

די ערשטן טאג, דעמאלס מוזטו תשביתו דארפסטו פארניכטן, דארפסטו מבער זיין, דארפסט ארויסנעמען די שאור פון דיין שטוב. לכאורה הוא כיצד, לכאו' איז דאך א סתירה, אין ערשטן פסוק שטייט שבעת ימים, אז פשט די גאנצע זיבן טעג, גאנצע זיבן טעג פון פסח, טאר א מענטש נישט האבן קיין חמץ אינדערהיים, שפעטער די צווייטע פסוק זאגט מען ניין, אך ביום הראשון די ערשטע טאג זאלסטו מאכן תשביתו, דאס הייסט א שעה פונעם ערשטן טאג, הייסט די ערשטע טאג פסח די ערשטע שעה לאמיר זאגן, דעמאלס איז דא די חיוב צו מאכן תשביתו, ס'הייסט דו מעגסט יא נאך האבן חמץ א חלק פון פסח, ווייל יעצט ביום הראשון מוזטו גיין מאכן תשביתו, אויב אזוי איז דאך א סתירה די פסוק, איז עס גאנצע זיבן טעג וואס איך טאר נישט האבן קיין חמץ, אדער ניין, איז עס אך ביום הראשון די ערשטע טאג א חלק פונעם ערשטן טאג, לאמיר זאגן אפילו נאר פאר א שעה, אבער א חלק פון דעם, אינעם ערשטן טאג דא די מצוה צו מאכן תשביתו, ממילא וויאזוי קלאפן די צוויי פסוקים צוזאמען? ממילא זאגט אביי, נאר וואס, הא כיצד לרבות ארבעה עשר לביעור, ווען די תורה זאגט מיר אז אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, גייט עס אויפן פערצנטן טאג, און ממילא ווען די פסוק זאגט אך ביום הראשון מיינט די טאג פון פאר פסח, יענעם טאג זאלסטו מאכן תשביתו שאור מבתיכם. און ממילא האסטו דא א ראיה אז פון ערב יום טוב איז שוין דא די איסור מדאורייסא צו גיין האבן חמץ. זאגט די גמרא אקעי, זייער שיין, איך פארשטיי וואס דו זאגסט מיר, אבער ווער זאגט דאס איז פשט אינעם פסוק, ואימא לרבות ליל חמשה עשר לביעור, אפשר ווען די תורה זאגט מיר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, פשט איז נאר, דאס הייבט זיך נאר אן אינדערפרי, ס'הייסט נאכן סדר נאכט, אינדערפרי די פופצנטע, די ערשטע טאג פון פסח, דעמאלס איז דא א איסור, קומט מען צו זאגן דעם פסוק אך ביום הראשון, אז ניין, ס'איז נישט נאר די ערשטע טאג, ס'הייסט נישט נאר די ערשטע טאג נאכן סדר, דעמאלס הייבט זיך אן די איסור פון חמץ, נאר וואס אך ביום הראשון די גאנצע ערשטע טאג, און כולל זיין אפילו די סדר נאכט, אז אפילו די נאכט פונעם סדר, דעמאלס איז אויך דא א איסור צו האבן חמץ אינדערהיים. אפשר דאס מיינט עס צו זאגן, פארוואס וואלט איך געוואלט זאגן אזוי, דסלקא דעתך אמינא ווייל עס וואלט געווען א צד צו זאגן ימים כתיב, אין די פסוק שטייט דאך שבעת ימים, פשט איז אויב אזוי ימים אין, לילות לא, און ממילא דווקא די ערשטע פסוק זאגט מען דווקא שבעת ימים דווקא די טעג, און ווען הייבט זיך אן די איסור דאס איז דווקא די פופצנטן אינדערפרי עס הייסט די טאג נאכן נאכט סדר, מה שאין כן.

אפשר גייט עס אויפן ביינאכט די פופצנטע ביינאכט אז ליל הסדר איז דא א איסור צו האבן חמץ, זאגט די גמרא ניין ההוא לא איצטריכא ליה, פארדעם צו האבן א פסוק פאר די ליל סדר אז איך טאר נישט האבן קיין חמץ דאס פעלט נישט אויס פארוואס דהא איתקש דהא איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה, דאס הייסט די גמרא זאגט אזוי איך קען צוזאמשטעלן שאור צו אכילת מצה, צו האבן חמץ צו אכילת חמץ, דאס קען איך צוזאמשטעלן איינס צום צווייטן, און אכילת חמץ קען איך צושטעלן צו מצה. אזוי ווי מצה ווייס איך אז ס'איז קלאר ביינאכט, קען איך איבערנעמען דעם דין פון מצה, וואס דאס ווייס איך קלאר ס'איז ביינאכט, עס צוריק ארויפנעמען אויף שאור, ס'הייסט אויפן איסור צו האבן חמץ אינדערהיים, אז דאס איז אויך שוין ביינאכט. ווי אזוי ארבעט עס? לאמיר זעהן, דכתיב ווייל אין פסוק שטייט שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, האב איך אין דעם פסוק סיי די חלק פון איסור חמץ שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, אויך איז דער איסור פון אכילת חמץ כי כל אוכל מחמצת ונכרתה, און ממילא שטעל איך שוין די צוויי זאכן צוזאמען. יעצט גיי איך נאך א סטעפ ווייטער, ואכילת חמץ לאכילת מצה, נעם איך די אכילת חמץ צו אכילת מצה, דכתיב כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות, האב איך ווייטער אין דעם פסוק דעם נעקסטן סטעפ, דאס הייסט כל מחמצת איז שוין די אכילה, די איסור אכילת חמץ לא תאכלו דאס וואס נישט עסן, שפעטער סוף פונעם פסוק איז בכל מושבותיכם, תאכלו מצות, זע איך די אכילת חמץ מיט די אכילת מצה שטעל איך צוזאמען. די לעצטע פסוק איז וכתיב ביה במצה, יעצט ביי מצה שטייט דאך קלאר בערב תאכלו מצות, זע איך אז וואס, זאג איך אזוי ווי מצות פארשטיי איך אז וואס, אז ווען איז די מצוה פון מצה, איז בערב, אויב אזוי נעם איך עס יעצט צוריק אויף שאור, ס'הייסט איך נעם מצה צוריק אויף אכילת חמץ, אכילת חמץ נעם איך צוריק אויפן איסור פון חמץ, ס'הייסט שאור וואס איך האב אינדערהיים, און ממילא אזוי ווי מצה זאג איך איז די מצוה ביינאכט, די זעלבע זאך לגבי שאור איז די מצוה צו האבן ביינאכט. און ממילא ווייטער, צו זאגן אז ס'איז דא א מצוה צו עסן ביינאכט, אז די איסור פון חמץ הייבט זיך אן ביינאכט, אויף דעם דארף איך נישט האבן דעם פסוק. און ממילא ווען די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, קען איך נישט זאגן דאס גייט מיך אויפן ליל הסדר, ווייל צו זאגן אז דא א איסור פון חמץ די נאכט פון די סדר, דאס איז פשוט, דאס קען איך אויסלערנען פון מצות, אויב אזוי וואס לערנט מיך אויס די פסוק אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, זאגט אביי אלא מאי קומט עס אויס צו לערנען דעם פערצענטע, אז וואס אז ס'איז שוין דא א איסור אויפן פערצענטע ניסן די טאג פון פאר פסח אז דעמאלס מעג איך שוין אויך נישט עסן קיין חמץ, זאגט די גמרא אקעי, זייער שיין, אבער ווי ווייסטו יעצט משש שעות ולמעלה, דאס הייסט צו זאגן אזוי, די חלק צו זאגן אז דא א איסור צו עסן חמץ אויף שוין ערב פסח, דאס ווייס איך פונעם פסוק אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, ווייל איך קען נישט נוצן דעם פסוק נישט אויף פסח אליינס, און אויך נישט אויף ליל הסדר. אלא מאי דער פסוק מוז זיין אז ס'גייט אויף ערב פסח. איי ווער זאגט אבער אז ס'גייט אויף אינמיטן טאג? ווער זאגט אז ס'גייט אויף שעה ששית? זאגט די גמרא ואימא לרבות ליל י"ד לביעור, אפשר קומט עס אויסצולערנען אויף ליל י"ד לביעור, אז ליל י"ד, בעצם די נאכט, די בדיקת חמץ נאכט, אז דעמאלט איז שוין דא א איסור צו האבן חמץ, און פון דעמאלט מוז מען זיך שוין אכטונג געבן. זאגט די גמרא ניין, ביום כתיב, אין די פסוק שטייט דאך ביום, שטייט דאך ביום הראשון, ממילא קען איך נישט זאגן ביום הראשון מיינט אז די פערצנטע און די פערצנטע איז שוין ביינאכט, ליל בדיקת חמץ, דאס קען איך נישט זאגן, און ממילא דאס אוודאי נישט קיין אפשן. איי ואימא מצפרא, זאג איך פארשטיי אז ס'שטייט יום פשט מיינט עס ערב יום טוב, אבער אפשר מיינט עס ערב יום טוב גלייך אינדערפרי, דאס הייסט גלייך אינדערפרי ערב יום טוב שטייסטו אויף, יעצט שוין דא גלייך איסור צו האבן חמץ אינדערהיים. אויף דעם זאגט די גמרא אין פסוק שטייט אך אך ביום הראשון, ווען ס'שטייט די ווארט אך פשט חלק, ס'איז צוטיילט, און ממילא זאג איך האלב טאג איז מותר, און האלב טאג איז אסור, ווען איז די האלבע טאג, דאס איז ביי שעה שישית, און ממילא זאגט אביי פון דא וויבאלד אין פסוק שטייט אך ביום הראשון, צו זאגן ס'גייט אויף פסח אליינס קען איך נישט זאגן, צו זאגן ס'גייט אויף ליל הסדר קען איך נישט זאגן, אלא מאי גייט עס אויפן פערצנטער, צו זאגן אז ס'איז די פערצנטע נאכט קען איך נישט זאגן ווייל שטייט דאך ביום, צו זאגן ס'איז די פערצנטע אינדערפרי זאגט די גמרא קען איך אויך נישט זאגן, פארוואס? ווייל אין פסוק שטייט אך, און אך פשט ס'איז צוטיילט, אז איך זאג אין צופרי האב איך נישט צוטיילט דעם טאג, און ממילא וויבאלד ס'איז אך ביום השביעי ביום הראשון קומט די אך און צוטיילט מיר דעם ערב פסח און איך זאג האלב פונעם טאג איז מותר באכילת חמץ און די צווייטע האלב פונעם טאג דעמאלס איז אסור באכילת חמץ. און רש י ברענגט נאך א פשט, ווען רש י זאגט אך ביום ראשון זאגט רש י אז אין די גמטריא פון אך קומט אויס אז אך איז חץ, דאס הייסט טאמער איך נעם פון יעדע א' ווערט א ח', דאס הייסט איך נוץ אייביג אכט אותיות נאכדעם, א' איז א ח', ב' איז א ט', ג' איז א י', קומט אויס אז איך מאך די גמטריא קומט אויס אז אך קומט חץ, וואס דאס מיינט אויכעט האלב. און מילא וויבאלד כ'האב דעם פסוק וואס זאגט אך ביום ראשון, זאג איך אז דער פסוק זאגט מיר אז ערב יום טוב איז שוין דא א איסור צו עסן פון האלב פונעם טאג איז דא א איסור צו עסן חמץ. זאגט די גמרא ווייטער, דבי רבי ישמעאל תנא, דבי רבי ישמעאל זאגט איך האב א צווייטן תירוץ. וואס איז זיין תירוץ? מצינו י ד שנקרא ראשון, אונז זעען אויף א צווייטע פלאץ אז די ווארט ראשון באציט זיך אויפן פערצנטן, אויף י ד, אויף ערב יום טוב, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, בראשון בארבעה עשר יום לחודש, שטייט לגבי מצות, שטייט בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות, און מילא זאגט אונז די פסוק, אויפן פערצנטער, די נאכט וואס קומט נאכדעם, דעמאלס זאלסטו גיין עסן מצות, און ממילא נעם איך דעם ווארט בראשון בארבעה עשר, זעהט מען דארטן אז מען רעדט דאך, ווען איז די חיוב פון מצות? אוודאי דאס איז די נאכט נאכן פערצנטע, און ממילא די תורה זאגט מיר בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב, די נאכט די נאכט נאכדעם זאל איך גיין עסן מצות, זעה איך אז ראשון ווערט אויך גענוצט פאר די בארבעה עשר, און ממילא איז זייער גוט, ווען ביי אונז איז געשטאנען אין פסוק שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מיינט עס טאקע אויף גאנץ יום טוב, שפעטער שטייט אך ביום הראשון, האט מען געזאגט ראשון באציט זיך אויפן פערצנטע, אזוי ווי מען זעט דא לגבי די פסוק בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות, אויב אזוי זעה איך אז אך ביום הראשון, ראשון קען מיינען די פערצענטע, מילא זאגט מיר די תורה די פערצענטע זאלסטו גיין און אויפהערן צו עסן דיין חמץ. זאגט די גמרא ווייטער, דאס איז נאך א תירוץ. רב נחמן אמר, רב נחמן בר יצחק אמר, ער זאגט אזוי, ראשון דמעיקרא משמע, זאגט רב נחמן בר יצחק אז ראשון קען מיינען אז וואס? מעיקרא, א זאך פון פארדעם. דאס הייסט, ווען אין תורה שטייט די ווארט ראשון מיינט עס צו זאגן פארדעם. די גמרא גייט ברענגען א משל, דאמר קרא, הראשון אדם תולד, מ'האט געזאגט צו איוב, ביסטו עפעס געבוירן פאר אדם הראשון? זעה איך די ווארט ראשון קען מיינען די ערשטע אדער פאר דעם, ממילא זייער גוט, ביי אונז ווען אין פסוק שטייט שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, זעה איך אז גאנץ יום טוב איז דא א איסור צו האבן חמץ, אך ביום הראשון, זאג מיר ראשון מיינט איינס פארדעם, וואס איז אך ביום הראשון, וואס מיינט איינס פארדעם, דאס איז די פערצנטע, און ממילא קומט מען צו זאגן אז אויפן פערצנטע פון ניסן איז שוין דא א איסור צו עסן חמץ. פרעגט די גמרא, פארשטיי נישט, איז זאגסטו מיר יעצט אז וואס? אז די ווארט ראשון מיינט נישט די ערשטע, נאר ראשון מיינט איינס פון פאר דעם, דאס הייסט אזוי טייטשט ער ראשון, ממילא פארשטייסט שבעת ימים, דעם איז גאנץ יום טוב, זאלסט נישט האבן קיין חמץ, אך ביום הראשון, די טאג פאר דעם, דעמאלטס איז אויך שוין דא א איסור, און ממילא קיין סתירה צווישן די פסוקים האסטו נישט, און מיט דעם ביסטו מסביר פון ווי הייבט זיך אן דעם איסור פון חמץ פון די פערצנטע פון ניסן, אבער, דאס הייסט, דו נעמסט דעם ווארט ביום הראשון, און דו זאגסט ביום הראשון מיינט, די טאג פון פארדעם. אויב אזוי, פרעגט די גמרא, איך האב א פראבלעם מיט דעם, פארוואס? ווייל ס'דא אנדערע פסוקים אויך, וואס מ'נוצט דעם ווארט ראשון, און אז דו זאגסט מיר די ווארט ראשון מיינט פארדעם, דעמאלטס האט עס נישט קיין פשט אין דעם פסוק. וואס די ערשטע פסוק ברענגט די גמרא יעצט דריי פסוקים די ערשטע איז ולקחתם לכם ביום הראשון שטייט אז וואס מען נעמט א לולב אז וואס ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וואס נעם איך דארטן די לולב איז אויב זאגסטו אז וואס אז ביום הראשון מיינט די טאג פארדעם אויב אזוי הכא נמי ראשון דמעיקרא משמע קומט דאך אויס אז ווען דארף איך נעמען א לולב און אתרוג. לקחתם ביום הראשון, זאגסט די ראשון מיינט איינס פארדעם, אזוי ווי מ'זעט הראשון אדם תולד, אויב אזוי קומט דאך אויס אז די פערצנטע פון תשרי, ערב ערב סוכות, איז דא א מצוה צו מאכן גיין שאקלען לולב, און דאס קען דאך נישט זיין, און ממילא פרעגט די גמרא אויב ווילסטו מיר טייטשן די ווארט ראשון אז ס'מיינט די טאג פארדעם, קומט דאך אויס אז מצות לולב הייבט זיך אן א טאג פון פאר סוכות. זאגט די גמרא ניין, שאני התם, ביי סוכות איז אנדערש, דכתיב ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, אין סוף פונעם פסוק שטייט, ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, און ממילא זאגט ער אזוי, מה שביעי שביעי לחג, אזוי ווי דו פארשטייסט אין דעם סוף פסוק שטייט, שבעת ימים, פשט איז זיבן טאג, און די זיבעטע טאג איז טאקע די זיבעטע טאג און דעמאלטס ענדיגט זיך שמחת יום טוב, דעמאלטס ענדיגט זיך דעם יום טוב, אויב אזוי אפריש'ן ראשון לחג. אויב אזוי זאג איך אויכעט, ווען אין פסוק שטייט ולקחתם לכם ביום הראשון, מיינט ראשון טאקע ראשון. ס'הייסט ביי אונז, זאג איך אז וואס, ווען אין פסוק שטייט אך ביום הראשון, מיינט עס טאקע א טאג פארדעם. מה שאין כן דא לגבי סוכות, קענסטו נישט זאגן נעם דעם לולב שוין א טאג פון פארדעם, ווייל אין דעם זעלבן פסוק שטייט שבעת ימים, און אזוי ווי דו פארשטייסט דעם זיבטן טאג דעם לעצטן טאג פון סוכות, דאס איז דער לעצטער טאג, ממילא שביעי איז טאקע שביעי, אויב אזוי ווען אין פסוק שטייט ולקחתם לכם ביום הראשון, מיינט עס טאקע דעם ערשטן טאג פון יום טוב, אזוי ווי שביעי איז די זיבטע, איז דער ראשון אויך די זיבטע, די ערשטע. פרעגט די גמרא, זאגסטו מיר אז וואס וויבאלד אין דעם פסוק שטייט סיי שביעי און סיי ראשון, פארשטיי איך אז דער ראשון מיינט טאקע ראשון, מה שאין כן לגבי פסח, מיינט ראשון אך ביום הראשון דער טאג פון פאר יום טוב, אבער הכי נמי כתוב אך ביום הראשון, תשביתו שבעת ימים מצות תאכלו, אין דעם פסוק שטייט דאך אויכעט סיי ראשון און שטייט אויכעט שביעי, אויב אזוי זאג די זעלבע זאך, אזוי ווי דא שביעי מיינט טאקע שביעי, אויב אזוי דא לגבי ראשון מיינט אויכעט ראשון, און ממילא וויאזוי קענסטו מיר גיין זאגן אז ניין אך ביום הראשון מיינט די טאג פון פסח, פון פאר פסח, מה שאין כן ווען אין פסוק שטייט שבעת ימים מצות תאכלו, מיינט עס טאקע נאר זיבן טעג און פונקטליך זיבן טעג. אויב דו זאגסט מיר ביי סוכות, זאג איך אז וואס? איך האב נישט קיין מצוה פון ברענגען לולב, איך האב נישט קיין מצוה פון שאקלען לולב די טאג פון פאר סוכות ווייל אין דעם זעלבן פסוק איז געשטאנען ביז יום השביעי, און אזוי ווי שביעי איז שביעי איז ראשון אויך ראשון, אין דעם פסוק האב איך די זעלבע זאך, ס'שטייט טאקע אך ביום הראשון, אבער ס'שטייט אויכעט שבעת ימים, אויב אזוי קומט דאך ווייטער אויס אז ווען איז דא א איסור פון אכילת חמץ לפי דעם פסוק און לפי די כלל וואס דו האסט יעצט געמאכט, דאס איז דווקא אויף גאנץ פסח, פונעם ערשטן טאג ביז צום לעצטן טאג, אויב אזוי שטימט דאך נישט דעם פסוק און איך קען נישט זאגן וואס דו ווילסט מיר זאגן אז הראשון מיינט די טאג פון פארדעם, אויב אזוי האב איך יעצט א סתירה, ווייטער, און איינמאל שטייט שבעת ימים און איינמאל שטייט אך ביום הראשון, סאו וואס טוט זיך דא? זאגט די גמרא ניין, אם כן נכתוב קרא ראשון, די תורה וואלט געדארפט שטיין אך ביום הראשון, אויב אזוי פארוואס שטייט הראשון, דא שטייט אך ביום הראשון, למה לי, פארוואס זאגט די תורה מיר דא אז אך ביום הראשון, שמע מינה לכדאמרן, ממילא וויל די תורה מיר זאגן, ביי אך ביום הראשון אויפן ערשטן טאג דעמאלטס זאלסטו גיין און מאכן האבן די איסור פון חמץ, וואס מיינט ביום הראשון? נארמאל וואלסטו געטייטשט טאקע ס'מיינט פונעם ערשטן טאג פון יום טוב, אבער דא היות די תורה זאגט מיר הראשון קומט דאס אויס צו לערנען ניין אז איך מיין די איסור שוין פון אכילת חמץ איז שוין א טאג פארדעם שוין פונעם פערצנטען. אויב אזוי פרעגט די גמרא, דו זאגסט מיר אז וואס? אז ווען די תורה שרייבט די ווארט הראשון, קומט עס זיך אויס צו לערנען און זאגן אז וואס? ס'מיינט נישט נאר דעם טאג אליינס פון יום טוב, נאר ס'מיינט די טאג פון פאר דעם אויכעט. אויב אזוי אי הכי, אי הכי, אויב דאס איז די כלל, התם נמי, לגבי לולב שטייט דאך אויכעט, הראשון למה לי, שטייט דאך אויך די לקחתם לכם ביום הראשון, אויב אזוי זאגסטו מיר אז ווען אין די תורה שטייט די ווארט הראשון קומט עס מיר אויס צו לערנען אז ס'מיינט נישט דעם טאג אליינס נאר ס'מיינט א טאג פון פארדעם, אויב אזוי ביי לולב שטייט אויך לקחתם לכם ביום הראשון קומט דאך אויס אז ס'דא א מצוות לולב פון ערב סוכות. און ממילא וויבאלד דו קענסט מיר דאס נישט פארענטפערן, איז פשט אז דיין כלל וואס דו זאגסט מיר יעצט אז ראשון מיינט א טאג פארדעם, לכאורה דא שטימט עס נישט, ווייל אויב זאגסטו מיר אז וואס אז מען דארף עס מאכן הראשון מיינט אייביג א טאג פון פארדעם, קומט אויס אז לולב מוז איך מאכן אויף ערב יום טוב, ערב סוכות מוז איך גיין שאקלן לולב, און ממילא זאגט די גמרא דאס איז די ערשטע פראבלעם מיט דיין כלל וואס דו ווילסט מיר זאגן אז הראשון מיינט אייביג די טאג פון פארדעם. ווייטער זאגט די גמרא ותו, איך וועל דיר ברענגען נאך א פסוק וואס עס שטימט נישט, ותו התם דכתיב, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, לגבי סוכות שטייט, ווען איז יום טוב, די ערשטן טאג איז יום טוב, און ביום השמיני דעמאלס איז אויך ווען די יום טוב, סאיז דא א איסור מלאכה אויף סוכות די ערשטע טאג, און די לעצטע טאג. איז אויב אזוי, אויב זאגסטו מיר ווייטער אז וואס ביום הראשון מיינט די טאג פון פארדעם, אויב אזוי קומט דאך אויס אז ווען איז דא א איסור מלאכה, דאס איז שוין ערב סוכות, ערב סוכות ביזן לעצטן טאג פון סוכות איז דא א איסור צו מאכן א מלאכה, ווייל איך האב ביום הראשון לפי דיין כלל זאגסטו אז דאס מיינט די טאג פארדעם, אויב אזוי פשט איז האב איך א איסור מלאכה ביום הראשון ערב סוכות, שפעטער די לעצטן טאג פון סוכות אויכעט. זאגט די גמרא, אימר ראשון דמעיקרא משמע, ווילסטו מיר דא זאגן ביי דעם פסוק אויך אז ערב סוכות איז דא א איסור מלאכה? זאגט די גמרא, ניין, שאני התם, אפשר דא קען איך דיך פארענטפערן, אז וואס, שאני התם, דאמר קרא, די תורה זאגט, וביום השמיני שבתון, אין די לעצטן טאג, דעם אכטן טאג, דעמאלס זאלסטו אויך רוען, און ממילא מה שמיני שמיני דחג, אזוי ווי דו פארשטייסט די אכטע טאג מיינט די אכטע טאג פון יום טוב, אף ראשון ראשון דחג, אויב אזוי מיינט ראשון מיינט אויכעט ראשון דחג, און ממילא ווען די תורה זאגט מען ביום הראשון מיינט עס אזוי ווי די ביום השמיני, אזוי ווי ביום השמיני פארשטייסטו אז ס'איז יום טוב, אויב אזוי ביום הראשון איז אויכעט יום טוב. אויב איז אזוי פרעגט די גמרא, עס איז א שיינע תירוץ, אבער די תורה זאגט מיר דאך הראשון, אויב איז אזוי למה לי, וואס איז די היי די הראשון וואס זאגסט מיר דא? זאגט די גמרא למעוטי חולו של מועד, אז וואס דאס קומט ממעט זיין אז ווען די תורה זאגט ביום הראשון, נישט צו זאגן אז וואס אז איך וויל איך ארויס ברענגען אז ס'מיינט די טאג פארדעם, ניין אין אמת אריין מיינט ביום הראשון מיינט די ערשטן טאג יום טוב איז דא איסור מלאכה אזוי ווי די לעצטע איז דא, איי פארוואס זאגסטו מיר ביום הראשון, פארוואס דארף די תורה מיר צולייגן דעם היי, וואס ווילסטו מיר זאגן אז וואס, למעוטי חולו של מועד, אז חול המועד איז נישט דא קיין איסור מלאכה, ממילא ווען איז דא א איסור מלאכה דאס דווקא ביום הראשון, דווקא אויפן ערשטן טאג יום טוב, אדער אויפן לעצטן טאג, און אינמיטן, די טעג אינמיטן נישט דא קיין איסור מלאכה. פרעגט די גמרא, חולו של מועד מראשון ושמיני נפקא, דארף איך דען עפעס האבן צו זאגן הראשון אז וואס אז חול המועד איז עקזעמפט אז דעמאלטס איז נישט דא קיין איסור מלאכה, חול המועד מראשון ושמיני נפקא, אין די פסוק שטייט דאך קלאר ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, די ערשטע טאג איז דא איסור מלאכה און די לעצטע טאג איז דא איסור מלאכה, און ממילא וואס דארפסטו מיר קומען זאגן ביום הראשון די ערשטן טאג צו קענסט זאגן אז ניין חול המועד איז נישט דא, אוודאי אין די תורה שטייט קלאר ווען איז דא א איסור מלאכה דאס איז די ערשטע טאג און די אכטע טאג, פשט איז די טעג אינמיטן איז נישט דא קיין איסור מלאכה, אויב אזוי ממילא פרעג איך דיך ווייטער פארוואס שטייט אין די תורה ביום הראשון וואס לייגט מיר די תורה צו די היי? זאגט די גמרא ניין איצטריך זאלסטו וויסן אז טאמער די תורה וואלט נאר געזאגט ביום הראשון ביום השמיני און פון דעם וועסטו ארויס לערנען אז אינמיטן איז חול המועד און ס'איז נישט דא קיין איסור מלאכה, אויב אזוי זאג איך דיר ניין איצטריך כ'וואלט יא אגב נאך אלץ געדארפט זאגן, פארוואס? ווייל ס'וואלט געווען נאך אלץ א צד צו זאגן אז אינמיטן די טעג אינמיטן איז יא דא איסור מלאכה, ווייל סלקא דעתך אמינא. כ'וואלט געקענט מיינען אז וואס הואיל וכתב רחמנא וביום השמיני, וויבאלד די תורה זאגט מיר וביום השמיני, פשט איז ו' מוסיף על ענין ראשון, אז די ו' לייגט מיר צו עפעס פון פריער. אויב אזוי וואלט איך געקענט מיינען, דאפילו בחולו של מועד, ווען די תורה זאגט מיר ביום הראשון איז דא איסור מלאכה, וביום השמיני און אויך די אכטע טאג, וואלט איך געקענט מיינען אז דאס קומט מרבה צו זיין די אלע טעג פון חול המועד, און ממילא קא משמע לן, וועגן דעם קומט מיר זאגן די תורה ביום הראשון, זאלסטו וויסן ניין, ווען איז דא א איסור מלאכה, דאס איז דווקא די ערשטן טאג מיטן לעצטן טאג, אבער די טעג אינמיטן דארט נישט דא קיין איסור מלאכה. און ממילא קען איך ווייטער זייער גוט אויסטייטשן אז אין הכי נמי נארמאל טאקע זאג איך אז וואס ווען שטייט די ווארט הראשון מיינט עס טאקע די טאג פון פארדעם, איי דא לגבי סוכות זאג אויך די זעלבע זאך אז ס'מיינט דעם טאג פארדעם, זאג איך דיר ניין דא מיינט עס נישט דעם טאג פארדעם, דא מיינט עס זיך ארויסצוברענגען אז ס'נישט דא קיין איסור מלאכה די טעג צווישן די ערשטע מיט די אכטע, וואס וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז ס'איז יא דא, ווייל אין פסוק שטייט וביום השמיני, פשט איז ס'לייגט צו די טעג אינמיטן, קא משמע לן הראשון, אז ניין, אז ס'איז נישט דא קיין איסור אינמיטן, און ממילא קען איך נישט זאגן אז דער הראשון גייט אויפן פריערדיגן, און ממילא דער פסוק איז מיר נישט שווער, איז נישט שווער לפי מיין כלל. זאגט די גמרא, זייער שיין און וואויל, מילא ווילסטו מיר ווייטער זאגן אז דיין כלל איז אמת, הראשון מיינט אייביג די טאג פארדעם, נאר דא מיינט הראשון עפעס אנדערש, ס'מיינט אויסצושליסן די טעג אינמיטן, יא וויאזוי פרעג איך דיך ולא לכתוב רחמנא לא וי"ו ולא ה"א, מאך מיר אנדערש, שרייב נישט ביום הראשון, שרייב נישט וביום השמיני, שרייב נאר ביום ראשון שבתון, ביום שמיני שבתון, און ממילא איז זייער גוט, ווייס איך קלאר די טעג אינמיטן איז נישט חול המועד, איז נישט דא קיין איסור מלאכה נאר ס'איז פשוט חול המועד, און ממילא איז זייער גוט, נאר ווען די תורה שרייבט מיר יא וביום, און די תורה שרייבט מיר הראשון, אלא מאי די הראשון וויל מען דאך לפי דיין כלל זאגן אז וואס? אז ס'מיינט די טאג פארדעם, ווייל צו זאגן אז הראשון קומט מיר אויסצולערנען אז נישט חול המועד, דאס דארף איך נישט האבן, ווייל די תורה וואלט פשוט בלייבן שטיל און זאגן ביום ראשון, ביום שמיני, און די טעג אינמיטן פארשטיי איך אז ס'נישט דא קיין איסור מלאכה. אלא מאי ווען די תורה זאגט מיר הראשון, וויל די תורה מיר דאך לפי עפעס, לכאורה עפעס אויסלערנען, לפי דיך, וואס קומט הראשון צו זאגן? ס'מיינט אייביג די טעג פריערט. אויב אזוי פרעג איך דיך ווייטער, זע איך פון דא אז ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון קומט אויס אז די טאג פון פאר יום טוב איז דא א איסור מלאכה, און דאס מאכט נישט קיין סענס, ממילא ווייטער דיין כלל וואס דו ווילסט מיר זאגן אז די טאג פון פאר יום טוב איז דא א איסור מלאכה, דאס קען נישט זיין ווייל די כלל איז נישט אמת, ווייל ס'איז זיכער נישט אמת אז ערב סוכות איז דא א איסור פון מאכן מלאכות. ותו וועל איך דיר ברענגען נאך א פסוק, ותו התם דכתיב, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, שטייט אין פסוק אז וואס, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, דאס איז לגבי פסח, אז וואס די ערשטע טאג איז מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מ'טאר נישט מאכן קיין מלאכות, ראשון דמעיקרא משמע, לכאורה ווילסטו מיר זאגן דא אז וואס, אז דאס מיינט ביום הראשון די ערשטע טאג פסח איז מקרא קודש מ'טאר נישט מאכן קיין מלאכה, לפי דיין כלל, קומט דאך אויס ביום הראשון מיינט די טאג פון פאר פסח, דאס הייסט ווילסט מיר זאגן אז גאנץ ערב פסח איז דא א איסור מלאכה, דאס איז דאך אוודאי אויך נישט מ א און אויך נישט אמת, און ממילא זאגט די גמרא דאס וואס דו טענה'סט צו מיר און דו זאגסט מיר ביום הראשון, ראשון גייט אייביג אויפן טאג פאר דעם, פון דריי פלעצער קען איך דיך אויפווייזן אז ס'שטימט נישט, און ממילא פרעגט די גמרא דיין כלל איז נישט אמת. זאגט די גמרא ניין, אלא הני שלושה ראשון מיבעי ליה לכדתניא, ליה לכדתניא דבי רבי ישמעאל, זאגט אזוי, אין אמת'ן אריין מיין כלל איז יא אמת, אז וואס הראשון מיינט אייביג די טאג פארדעם, און ממילא ווען ביי אונז איז געשטאנען אך ביום הראשון מיינט עס טאקע דעם ערשטן טאג מיינט עס טאקע דעם טאג פארדעם. איי האסטו מיך דאך געהאט דריי פסוקים עס האבן געהאט א פסוק ביי לולב איז געשטאנען ולקחתם לכם ביום הראשון ס'איז געשטאנען א פסוק לגבי סוכות ביום הראשון שבתון און ביום השביעי שבתון ס'האבן געהאט א פסוק לגבי פסח ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם לכאורה פון די אלע דריי פלעצער האט מען דאך געזען אז ראשון קען נישט מיינען די טאג פארדעם וויאזוי גייסטו מיר דאס פארענטפערן? זאג איך אז וואס? מיבעי ליה לכדתנא דבי רבי ישמעאל

די דריי זאכן, לולב, סוכות, פסח, דאס האבן מיר שוין געלערנט, אזוי ווי תנא דבי רבי ישמעאל האט געזאגט, אז דאס איז געווען א עקסטרע זכות פאר כלל ישראל, אז זיי האבן געהאט די זכי' אויף אויסצוראטן דארט די בני עשיו, און אזוי ווי לגבי בנין בית המקדש, לשמו של משיח, אבער טאקע דא קען איך נישט זאגן דעם כלל. אבער ביי אונז, ווען ביי אונז איז געשטאנען אך ביום הראשון, מיינט עס נישט צו זאגן דעם ערשטן טאג פון פסח, נאר וואס ס'מיינט צו זאגן אך ביום הראשון, דער טאג פאר פסח, דעמאלטס הייבט זיך שוין אן דעם איסור פון אכילת חמץ. רבא אבער קומט רבא און ער זאגט איך האב א צווייטן תירוץ, אז דו האסט יעצט געוואלט ענטפערן זאגן אז וואס, אז אך ביום הראשון מיינט צו זאגן דעם טאג פון פאר פסח, זאג איך דיר איך האב א אנדערן תירוץ, רבא זאגט מהכא פון א צווייטן פסוק, אין פסוק שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי, אז וואס ווען דו מאכסט דיין קרבן פסח, מאך זיכער אז דו האסט נישט קיין חמץ אינדערהיים, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים, מאך זיכער דו גייסט נישט שעכטן דיין קרבן פסח און דו האסט נאך ביי דיר חמץ, און ממילא ווען הייבט זיך אן די צייט פון קרבן פסח, דאס איז דאך. שעה שישית, סוף שעה שישית. אויב אזוי זייער גוט. יעצט פרעגסטו מיך פון ווי ווייס איך אז ערב יום טוב איז דא א איסור צו פאר איסור צו האבן חמץ, זאג איך דיר ווייל דאס איז די צייט פון קרבן פסח, און די פסוק שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי. פרעגט די גמרא, יא, זייער שיין, אבער ואימא כל חד וחד כי שחיט, דעם פסוק פשט איז דאך אז וואס לא תשחט זאגט זיי א צוואה פאר יעדע איינעם אליינס, דו מעגסט נישט גיין האבן חמץ בשעת דו שעכטסט דיין קרבן פסח, סאו קומט דאך אויס אז יעדער איינער לפי ווען ער גייט מאכן די קרבן פסח, ער האט זיין א אנדערע צייט ווען זיין איסור הייבט זיך אן פאר אכילת חמץ. זאגט רבא ניין, זמן שחיטה אמר רחמנא, ווען די תורה זאגט לא תשחט על חמץ דם זבחי מיינט עס נישט קיין פערזענליכע צייט, דאס מיינט זמן, ווען די צייט איז צו גיין מאכן דעם קרבן פסח, פון דעמאלטס איז דא דארטן א איסור צו גיין האבן חמץ, און ממילא, וויבאלד די צוויי זאכן שטימען זייער גוט צוזאמען, זאגט רבא, האב איך א קלארן פסוק וואס די פסוק זאגט מיר אז פונעם רביעי, פונעם פערצנטע, איז שוין דא א איסור, ווייל דעמאלס אויפן פערצנטע מאכט מען דאך קרבן פסח. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, אונז האבן טאקע געלערנט אזוי, אין פסוק שטייט אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, אז וואס? אין פסוק שטייט אך ביום השביעי זאל מען וואס תשביתו שאור מבתיכם? זאגט די ברייתא דארטן או אינו אלא ביום טוב עצמו, אפשר דארף איך עס מאכן אויף יום טוב אליין, אזוי האט מען געהאט אין א אנדערע פסוק, זאג איך דיר ניין, תלמוד לומר, וועגן דעם שטייט אין פסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, דו זאלסט נישט גיין מאכן דיין פסח, און שפעטער ועדיין חמץ קיים, און ממילא זאגט ער האב איך דא א קלארע ראיה צו רבא, וואס ווער זאגט דאס? דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל זאגט ממש די זעלבע זאך אז אין פסוק שטייט לא תשחט על חמץ דם זבחי, גיי נישט מאכן א קרבן פסח בשעת דו האסט נאך חמץ, און ממילא וויבאלד מ'רעדט דא פון זמן שחיטה, פשט איז אויב אזוי זע איך אז אויפן פערצענטע איז שוין דא א איסור פון האבן חמץ אינדערהיים. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט, איך האב א אנדערן תירוץ, איך וועל געבן א צווייטן תירוץ, רבי עקיבא אומר אינו צריך, איך דארף נישט צוקומען צו דעם פסוק, נאר וואס הרי אומר אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, שטייט דאך אין פסוק אז אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, וכתיב, שטייט נאך א פסוק, כל מלאכה לא תעשו, אז וואס מען טאר נישט מאכן קיין מלאכות, אויב אזוי ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה, אונז ווייסן דאך צו גיין מאכן הבערה, צו גיין פארברענען חמץ איז דאך א איסור, וויבאלד שטייט דאך כל מלאכה לא יעשה בהם, איך טאר דאך נישט מאכן קיין איסור פון הבערה, און גיין מאכן פארברענען חמץ איז דאך א אב מלאכה, און ממילא במציאות זאגט ער אז וואס נישט שייך אז איך זאל גיין מאכן שריפת חמץ אויף פסח. היות במציאות קען איך נישט מאכן שריפת חמץ אויף פסח, מוז דאך זיין ווען די תורה זאגט מיר אבער יא אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, מוז דאך זיין אז ס'רעדט פון ערב פסח, ווייל אויף פסח אליינס איז דא א איסור, ס'איז אב מלאכה צו גיין פארברענען חמץ, כ'מעג מאכן א פייער פאר מיך צו אוכל נפש, צו גיין עסן, פארדעם מעג איך מאכן פייער, אבער צו גיין פארברענען חמץ, מעג איך דאך נישט מאכן קיין פייער, אויב אזוי ווען די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, מוז דאך זיין אויף א טאג וואס מען קען עס מאכן, קען איך עס מאכן אויפן פופצנטן? אוודאי נישט, ווייל כל מלאכה לא יעשה בהם, מען טאר נישט מאכן קיין מלאכות אויף יום טוב, און גייען מאכן א פייער איז דאך א איסור, אויב אזוי ווען די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון מוז זיין אז ס'מיינט די פערצנטע, און ממילא זאגט האב איך נאך א גוטע ראיה אז די איסור חמץ הייבט זיך אן אויפן פערצנטע. רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט אינו צריך דארף נישט צוקומען כ'האב א בעסערן תירוץ הרי הוא אומר שטייט דאך אין פסוק אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מערב יום טוב זאג איך אז וואס ווען די תורה שטייט אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מיינט עס ערב יום טוב או אינו אלא ביום טוב ווער זאגט דיך אפשר מיינט די פסוק אויף יום טוב אליין אויפן פופצנטער זאלסטו גיין און מאכן גיין פארברענען דיין חמץ תלמוד לומר, אך, חלק, אזוי האט מען שוין פריער געזען, דאס איז געווען די ערשטע תירוץ וואס אונז האבן געזען, ווייל אין תורה שטייט אך מיינט עס צעטיילן, אויב אזוי קומט אויס, די טאג וואס איך מוז גייען מאכן השבתת שאור מבתיכם, מוז עס נאר זיין אך, דאס הייסט נאר האלב. יעצט, וועלכע טאג קען עס זיין? ואי ביום טוב עצמו, ווילסטו זאגן אז דאס גייט געשען אויף יום טוב אליינס, אז אויפן פופצנטע אליין, דעמאלטס מאך איך אך ביום הראשון תשביתו, און ווי רעדט זיך אויפן פופצנטער נאר האלב פונעם פופצנטער, מי שרי, קען דאס דען זיין? מעג איך דען האבן א האלבע טאג דעמאלטס חמץ? הא איתקש, אונז האבן דאך שוין געלערנט פריער, אז מ'האט צוזאם געשטעלט השבתת שאור לאכילת חמץ, ואכילת חמץ לאכילת מצה, אזוי האבן מיר שוין פריער געזען אז מ'האט צוזאם געשטעלט שאור צו אכילת חמץ, אכילת חמץ צו מצה, אזוי האבן מיר געזען אין פסוק שטייט שאור שבעת ימים, שטייט אין פסוק שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, אינעם זעלבן פסוק שטייט אויך דעם איסור פון חמץ, אז וואס כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. נעם איך עס א סטעפ פערדער, און איך נעם, איך זאג, אין פסוק שטייט כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות, פשט ס'איז דא א היקש, ס'איז דא א פארבינדונג צווישן אכילת חמץ, צו אכילת מצה, און ביי אכילת מצה שטייט דאך קלאר בערב תאכלו מצות, און ממילא פארשטיי איך דאך קלאר אז אין די ערשטן פסוק ווען עס שטייט שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם איז דאס אזוי ווי מצות, און פשט איז די איסור הייבט זיך שוין אן גלייך די ערב גלייך די נאכט פון סדר נאכט, דאס הייסט. די פופצנטע ניסן איז קלאר אז איך טאר שוין נישט האבן קיין חמץ, אלא מאי, וועלכע טאג קען איך יא זאגן אז איך צוטייל עס אין האלב, וועלכע טאג קען איך יא זאגן אך, כדי צו זאגן אז וואס, אז איך צוטייל עס אין האלב, און ממילא העט שטימען דעם פסוק אך ביום הראשון, מוז דאך זיין אז וואס, קען דאס נאר זיין ערב יום טוב, און ממילא ערב יום טוב האב איך א האלבע טאג וואס דעמאלס מעג איך יא עסן, און די צווייטע העלפט וואס דעמאלס מעג איך נישט עסן, און בעצם איז עס ממש די זעלבע תירוץ וואס מען האט שוין געהאט דאס איז געווען די ערשטע תירוץ פון די גמרא. אמר רבא, זאגט רבא, שמע מינה מדרבי עקיבא תלת, פון דעם וואס רבי עקיבא האט געזאגט קען איך לערנען דריי, דאס הייסט רבי עקיבא האט דאך געזאגט אז וואס, רבי עקיבא'ס תירוץ איז געווען אז וואס ווייל אין פסוק שטייט אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, האט רבי עקיבא געטענה'ט אז במציאות איז נישט שייך צו זאגן אז צו קענען פארברענען חמץ, פארוואס ווייל אין תורה שטייט דאך אך ביום הראשון תשביתו מבתיכם, ווילסט עס גיין מאכן אויף יום טוב, קען איך נישט מאכן אויף יום טוב, ווייל אין תורה שטייט כל מלאכה לא יעשה בהם, פשט איז איך קען נישט גיין מאכן שריפת חמץ אין פסח אליינס, ווייל דאס איז א איסור, עס איז אב מלאכה, אלא מאי מוז דאך זיין האט רבי עקיבא געזאגט, ווען די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון מיינט עס די פערצנטע, די טאג פון פארדעם, איז זאגט רבא שמע מינה מדרבי עקיבא תלת, פון רבי עקיבא'ס רייד קען איך אויסלערנען דריי זאכן, שמע מינה אין ביעור חמץ אלא שריפה, פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט אז די שריפה איז א אב מלאכה, פשט איז רבי עקיבא געהאלטן אז ס'איז נישט דא קיין צווייטע וועג צו מאכן ביעור חמץ, הייסט צו גיין מפזר זיין לרוח, אדער סתם איך ווארף עס אריין אין וואסער, אדער פשוט צו צו אוועק נעמען דעם חמץ אויף א צווייטן וועג נישט דורך פייער האט רבי עקיבא געהאלטן אז דאס גייט נישט און ממילא ווען די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון תשביתו וואס מיינט די תורה דווקא מיט פייער און פייער טענה'ט ער קען איך נישט מאכן ווייל ס'איז אב מלאכה ווייל אין תורה שטייט כל מלאכה לא יעשה בהם און ממילא זעה איך מאל די ערשטע זאך איז רבי עקיבא געהאלטן השבתת חמץ גייט מיט פייער און ממילא פייער קען איך נישט מאכן אויף יום טוב, קומט אויס מוז ער מיינען א צווייטן טאג. הגם אנדערע זענען זיך חולק אויף דעם, אבער רבי עקיבא געהאלטן אז השבתת חמץ מוז מען מאכן מיט פייער. ושמע מינה, נאך א זאך לערן איך, אז הבערה לחלק יצאת, אז וואס אין די תורה בעצם שטייט אז וואס לא תעשה כל מלאכה, עס הייסט לגבי די אלע אב מלאכות, שטייט אין די תורה לא תעשה כל מלאכה, אז דאס גייט אויף אלע פון ל"ט מלאכות. אבער פאר פייער דא א עקסטער פסוק, אין פסוק שטייט לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, זאגט רבי עקיבא לכאו' פארוואס דארף די תורה מיר זאגן לא תבערו אש, ס'שטייט נישט גיי נישט אקערן, גיי נישט מאכן זריעה, מאך נישט קוצר, דאס שטייט נישט, די איינציגסטע מלאכה וואס שטייט עקסטער ארויסגעשריבן מ'זאל נישט טון, שטייט לגבי פייער, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם. איז זעה איך פון דא וואס רבי עקיבא זאגט און ער רופט עס א אב מלאכה, איז זעה איך אז רבי עקיבא האט געהאלטן ווען די תורה זאגט מיר לא תבערו אש קומט עס זיך צו זאגן אז ס'איז א אב מלאכה, און אזוי ווי פאר דעם עסטו עובר זיין, אויב אזוי אויך אז דו גייסט מאכן אפאר מלאכות צוזאמען ביסטו פאר יעדעם עובר עקסטער פאר זיך אליינס, און יעדעס מאל עסטו באקומען א עקסטער עונש, מה שאין כן די אנדערע האבן געהאלטן ניין, ווען די תורה זאגט מיר לא תבערו אש קומט עס נישט צו זאגן אז ס'איז א עקסטערע איסור, און ס'איז דא א עקסטערע שטראף אויף דעם, ממילא דו גייסט מאכן אפאר מלאכות צוזאם ביסטו עובר אויף יעדעם אליינס, זאגן זיי ניין, די תורה זאגט נאר לא תבערו אש צו זאגן אש איז נישט אזוי ווי אלע ל' ט' מלאכות, ביי יעדע ל' ט' מלאכה טאקע איז דא א איסור כרת, איז דא א איסור פון חילול שבת, איז דא אז ס'וועט באקומען א עונש פאר דעם, מה שאין כן אש איז נאר א לאו. און ממילא פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט עס ניין, ער רופט עס אב מלאכה, זע איך אז רבי עקיבא האט געהאלטן נישט ווי די שיטה, האט נישט געהאלטן די תורה ברענגט ארויס עקסטער די ווארט לא תבערו אש צו זאגן ס'איז א לאו, נאר די תורה וויל מיר זאגן אז דאס איז א אב מלאכה, און ס'קומט מיך אויס צו לערנען אז טאמער גיי איך מאכן אפאר אב מלאכות צוזאמען, בין איך עובר פאר יעדעם עקסטער, און ס'וועט מיר קומען א שטראף פאר יעדעם עקסטער, ממילא דא זעה איך אז וואס איז געהאלטן לחלק יצאת, פשט צו זאגן אז ס'קומט מחלק זיין און צו זאגן אז נישט אז דאס איז נאר א לאו, פארקערט ס'איז א אב מלאכה און דו גייסט באקומען א שטראף פאר יעדעם איינס טאמער מאכסטו אפאר צוזאמען. ושמע מינה די דריטע זאך וואס איך זעה פון דא, לא אמרינן, הואיל והותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, וואלט איך געווען א צד צו זאגן רבי עקיבא, פארשטייט די תורה זאגט מיר אך ביום הראשון תשביתו, וואלט איך געווען א צד צו זאגן אין הכי נמי איך טאר נישט מאכן קיין פייער נאר צו צו אוועק ווארפן דעם חמץ, נאר צו פטור ווערן פונעם חמץ, ווייל אין תורה שטייט כל מלאכה לא יעשה בהם, אבער איך דארף דאך ממילא מאכן א פייער, איך דארף דאך קאכן, איך דארף דאך ממילא צוגרייטן, ממילא ס'דא א וועג בעצם וואס איך קען פארברענען, נאר וואס? זאגט רבי עקיבא, ניין, און די תורה זאגט אך ביום הראשון, און איך האב נישט קיין וועג אריינצואווארפן מיין חמץ אין דעם פייער, ווייל אפילו איך האב שוין א פייער פאר א צווייטע זאך, טאר איך עס נישט נוצן פאר חמץ, ווייל עס איז צוויי פארשידענע זאכן, ווייל איך זאג נישט מתוך שהותרה, איינמאל שוין מותר איז שוין מותר. זע איך פון דא אז רבי עקיבא האט געהאלטן אז איך זאג נישט וויבאלד עס איז מותר לגבי אכילה, לגבי צוגרייטן אוכל נפש, דארטן איז עס יא מותר, אויב אזוי זאל עס אויך זיין מותר דא צו אריינצואווארפן אין פייער, פון דעם וואס רבי עקיבא זאגט אז ס'נישט דא קיין וועג וואס אויף יום טוב זאל איך קענען פארברענען, און דאס איז די ראיה אז בעצם די איסור פון חמץ הייבט זיך אן די טאג פארדעם, זעה איך אז ער האט געהאלטן אז לא אמרינן הואיל והותרה הבערה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אוי רייסער!